בחסדי השם יתברך זענען מיר זוכה צו אנהייבן נאכאמאל חומש בראשית און לערנען א שיחה אין פרשת בראשית פון ליקוטי שיחות חלק טו שיחה ד עמוד צוואנציג, און מען זענען מקיים מיט דעם וואס מען האט נעכטן געזאגט ווען פאר מען האט אויס ווען מען גיין אויסרופן דעם חתן בראשית ווען מען גייט לערנען בראשית ברא האט מען געזאגט אין דעם רשות לחתן בראשית האט מען געזאגט אז לכן על זאת מתכיפין התחלה להשלמה בתדירה עד שלא ירגל בעם זו לשקרה, גלייך ווי מ'ענדיגט לערנען וזאת הברכה הייבט מען גלייך אן בראשית, און מיר הייבן אן א שיחה אין בראשית נישט נאר סתם אזוי א שיחה נאר מיר גייען לערנען א שיחה וואס איז פשוט נישטא די ווערטער צו דא צו עס ארויסברענגען וואס ס'ליגט אין די שיחה, דריי מאל געוואלדיג, פיר מאל געוואלדיג ס'וועט נישט זיין גענוג, חידושים נפלאים ביותר, נישט חידוש נאר חידושים נפלאים ביותר, בפרט נאך איינער זאל זיך אוועקזעצן און לערנען שוין מיט די אלע הערות וואס אין יעדן הערה איז דא נאך א חידוש און נאך א חידוש וואס איז פשוט געוואלדיג. דער רבי נעמט ס'איז א רשי שיחה דער רבי וועט זיך שטעלן אויף די מעשה וואס איז פאסירט מיט הבל מיט קין און הבל וואס האבן געברענגט א מנחה צו דעם אייבערשטן וואס האט פאסירט מיט הבל'ס מנחה און וואס האט פאסירט מיט קין דער עיקר וואס איז דא געווען דער חטא פון קין און דער רבי וועט ארויסברענגען זיין פשט און דערנאכדעם ווי מען קען זען נפלאות אין רשי אין הלכה מדייק זיין ווי דער רמבם איז מדייק און מען זעט אז דאס קומט ארויס ווי רשי איז דאס מרמז אין זיין פירוש דערנאכדעם וועט דער רבי אריינגיין אין פנימיות העניינים, און דערנאכדעם וועט דער רבי ארויסברענגען פון דעם א הוראה ברורה ביותר פאר יעדן איינעם און איינעם אין דעם טאג טעגליכן לעבן ווי מען דארף זיך פירן ווען מען זעט ביי קיין אז חס ושלום אז ס'פעלט אמאל אין דעם ענין פון הידור מצוה מיט דעם גרעסטן אופן ווי ס'קען זיין א הידור מצוה וואו מען קען חס ושלום אראפפאלן און אנקומען אין נישט קיין גוטע ערטער ווי מען דארף דווקא זיין מהדר זיין אין א מצוה אויפן גרעסטן אופן וואס ס'קען זיין

שטעלט זיך רש י אויף די ווערטער מפרי האדמה, רש י ברענגט אראפ די ווערטער וואס ויבא קין מפרי האדמה, ברענגט ער אראפ די ווערטער מפרי האדמה, און איז מפרש מן הגרוע, ער האט געברענגט פון די שלעכטע, מן הגרוע, ויש אגדה שאומרת זרע פשתן היה, אז ער האט געברענגט פלאקס, פשתן. דער הכרח פון רש י צו לערנען אז קין האט געבראכט מן הגרוע איז פארשטאנדיג בפשטות, פון וואנט נעמט רש י אז ער האט געברענגט מן הגרוע? זאגט ער דער הכרח איז זייער א פשוט'ער, און דער רבי לייגט צו ווי דער רא ם ר' אליהו מזרחי איז מבאר, פארוואס? ווייל דאם לא כן מה טעם ואל קין ואל מנחתו לא שעה. אויב ס'וואלט נישט געווען מן הגרוע פארוואס דער אייבישטער זיך נישט נישט געקערט צו קאין'ס מנחה, דערפאר וויבאלד עס שטייט ואל קין ואל מנחתו לא שעה איז דער הכרח פון רשי צו זאגן אז ער האט געברענגט מן הגרוע, אבער ס'בלייבט דא איין שאלה מ'דארף אבער פארשטיין וואס רשי ברענגט די אגדה אז זרע פשתן היה, ווי געזאגט פריערט רשי ברענגט ביידע זאכן, ער איז מפרש מן הגרוע, ויש אגדה שאומרת זרע פשתן היה, דארף מען פארשטיין וואס ברענגט ער זרע פשתן היה, למאי נפקא מינה אין פשוטו של מקרא צו די מנחה מן הגרוע איז געווען זרע פשתן אדער אן אנדער מין פרי האדמה, למאי נפקא מינה וואס דאס איז געווען. דער רבי זאגט מען קען נישט פרעגן וואס איז די ראיה פון פשוטו של מקרא אז זרע פשתן היה, לכאורה קען מען דאך פרעגן א שאלה פון וואנעט נעמט רשי אין פשוטו של מקרא אז ס'איז געווען זרע פשתן, זאגט דער רבי דאס איז נישט קיין שאלה, פארוואס? ווייל פון דעם גופא וואס רש י ברענגט דעם ענין בשם האגדה, רש י זאגט דאך קלאר ויש אגדה שאומרת, נישט ווי דער אפטייטש פון הגרוע וואס ער שרייבט נישט פון וואנען ער נעמט אים, בשעת רש י שרייבט מן הגרוע זאגט ער נישט פון וואנעט ער נעמט דאס, הגם אז דאס קומט כאטש אז דאס שטייט אויכעט אין אגדה, זאגט נישט רש י אז ס'איז פון אגדה, ווייל דער ענין מן הגרוע איז מוכרח פון פשוטו של מקרא, מה שאין כן ווען ס'קומט צו פשתן,

אויב אזוי דארפן מיר פארשטיין וואס האט געקוועטשט רשין דא אין פסוק אז ס'שטייט מן הגרוע איז דאך גענוג וואס האט רשין מכריח געווען צו ברענגען די אגדה אז ס'רעדט זיך וועגן זרע פשתן היה דאס איז די שאלה וואס דער רבי פרעגט יעצט אות ב', אין כמה דפוסים אין אות ב' וועט דער רבי ברענגען, לכאורה איז דאס א דריטער פירוש, דער ערשטער פירוש איז מן הגרוע, און דערנאך די דאס זאגט ער א יש אגדה זרע פשתן, און יעצט וועט דער רבי ברענגען אז ס'איז דא אין אנדערע דפוסים נאך א פירוש אין רש י, איז דאס לכאורה דריי דריי פירושים אין רש י, צום סוף וועט דער רבי עס מאכן אז ס'קומט אויס אז ס'איינס אז ס'איז צוויי, מן הגרוע איז דאס א ענין פון איז דאס זרע פשתן, און דער צווייטער פירוש וואס מ'גייט לערנען אין אות ב'. אין אות ב' זאגט דער רבי אין כמה דפוסים פון פירוש רשי שטייט דערנאך צווישן בחצאי עיגול דבר אחר מפרי מאיזה שבא לידו לא טוב ולא מובחר נאך א פירוש אז וואס ער האט געברענגט נישט אז ס'איז געווען גרוע נאר ס'איז געווען וואס ער האט געטראפן ער האט גענומען וואס ער האט געטראפן האט ער גענומען און עס שטייט קלאר אין רשי לא טוב ולא מובחר נישט קיין גוטע נישט קיין אויסגעקליבענע וואס ער האט געטראפן און אף על פי אז אין די ערשטע דרוקן פון פירוש רש י על התורה שטייט נישט דער פירוש, דער רבי זאגט אז אין כתב יד פון רש י וואס דער רבי האט איז דאס אויך נישטא, און דער רבי האט ווען ער האט אנגעהויבן די ענין פון די פירוש רש י האט מען צאמגעקליבן מסתמא אלע דפוסים וואס איז דא פון רש י און די כתבי יד'ן וואס איז דא פון רש י מיט אלס, און דער רבי זאגט אז ס'איז נישטא, און אף על פי אז אין די ערשטע דרוקן פון פירוש רש י על התורה שטייט נישט דער פירוש, איז אבער פארשטאנדיג אז אויך דער צווייטער פירוש וואס דער רבי רופט אים אן דער צווייטער פירוש האט אן ארט, וואס דערפאר קען זיין אזוינע וועלכע זיינען עס גורס אין פירוש רשי. וואס שטייט אין דעם וואס שטייט אין דעם פירוש? דאס וואס רשי באנוגנט זיך וואס שטייט אין דעם פירוש אז ס'רעדט זיך אז ער האט געברענגט וואס איז אים געקומען אין האנט אריין, נישט ער האט געזוכט קיין גוטע נישט גארנישט. דאס וואס רשי באנוגנט זיך נישט מיטן ערשטן פירוש, וואס איז רשי נישט צופרידן מיטן ערשטן פירוש וואס ער זאגט, קען מען זאגן דעם טעם, אויב מ'זאל אננעמען אז דער חטא פון קין איז געווען דאס וואס ער האט געבראכט מן הגרוע, פארוואס איז דער פסוק סותם אז ער האט געבראכט מפרי האדמה? ס'דאך א געוואלדיגע שאלה פארוואס שטייט נאר מפרי האדמה, נישט אויסטייטשנדיג דערביי מהגרוע וכיוצא בזה, פארוואס שטייט נישט אין תורה לכתחילה אז ויבא קין מפרי האדמה מן הגרוע, און ס'שטייט נישט און מ'דארף אליין ארויסלערנען אז וויבאלד אז דער אייבישטער איז לא שעה אל מנחתו איז דאס געווען מן הגרוע, און דער רבי זאגט זייער געשמאק שטייט דאך אזוי קלאר אזוי ווי דער פסוק איז מפרט גלייך ביי מנחת הבל שטייט קלאר ויבא הבל גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן, אז ער האט געברענגט פון די בעסטע אין פסוק ד', פארוואס זאגט רשי דא גארנישט? דעריבער איז רשי קוועטשט דא פארוואס שטייט נישט אין פסוק וואס ער האט געברענגט, דעריבער ברענגט רשי נאך א פירוש אז די מנחה איז טאקע געווען נישט מן הגרוע, נאר בלשון הכתוב ס'איז געווען מפרי, סתם וואס אים געקומען אין האנט אריין, מאיזה שבא לידו לא טוב ולא מובחר, און אין דעם גופא איז באשטאנען זיין חטא, לויטן ערשטן פירוש איז אז ער האט געברענגט מן הגרוע, דאס איז געווען זיין חטא, און לויטן צווייטן פירוש איז געווען זיין חטא וואס ער האט געברענגט וואס אים געקומען אין האנט אריין, און אין דעם גופא איז באשטאנען זיין חטא, וואס ער האט נישט מדייק געווען צו ברענגען מן הטוב והמובחר, איז פארשטאנדיג פארוואס רשי דארף ברענגען אט דעם פירוש אויכעט.

איז נישט נאר א באווייז אז ביי אים פעלט דער כבוד פאר דעם אויבערשטן, נישט נאר אז ס'פעלט ביי אים דער כבוד, וואס איז מחייב אז די מנחה זאל זיין מן הטוב והמובחר צוליב דעם כבוד פונעם אייבערשטן, נאר נאך מער, דאס איז היפך הכבוד, דערמיט איז מען מבזה דעם צו וועמען מען ברענגט די מנחה, זייער פשוט פארשטאנדיג, דו ברענגסט א מנחה ווייל דו ווילסט ווייזן אז דו ביסט אים מכבד און דו האסט פאר אים כבוד, גייסטו און ברענגסט עפעס א זאך וואס האט נישט קיין פנים, ס'איז נישט שיין, דאס איז לויט דעם פירוש. ווי קען מען אבער זאגן אז דערפאר וואס ער האט זיך נישט משתדל געווען צו ברענגען מן הטוב ומן המובחר, און זיך מסתפק געווען מיט א מנחה סתם מאיזה שבא לידו, זאל דער אויבישטער אינגאנצן נישט אננעמען קין'ס מנחה ואל קין ואל מנחתו לא שעה? ווערט דאך א שאלה לויט דעם אויף די צווייטע זייט, אויב אזוי פארוואס האט עס דער אויבישטער טאקע נישט אנגענומען? לויט ווי דער רבי וועט אבער ענטפערן העט מען זען אז מען מוז אנקומען צו ביידע פירושים און יעדער פירוש גיט אונז א קוק אויף א אנדער סארט אופן און ס'וועט ווערן א אנדער סארט קוק אויף דעם חטא לויט ווי דער רבי וועט מחדש זיין דעם חידוש נפלא אין די שיחה חוץ פון די אלע חידושים וועט מען זען וואס איז געווען דא קין'ס עבירה. אות ג' אין אות ג' וועט דער רבי מסביר זיין אז קין ווען ער האט געברענגט די מנחה האט ער טאקע געמיינט אויף צו מכבד זיין דעם אייבערשטן און האט געמיינט אז די מנחה וועט טאקע נתקבל ווערן לויט דעם וועט מען פארשטיין וואס איז געווען זיין עבירה וואס איז געווען זיין חטא אות ג' ויש לומר דער ביאור אין דעם רשי קען זיך נישט באנוגענען מיטן פירוש מן הגרוע ווייל דאס איז קשה ביותר דער פירוש מן הגרוע אליין איז זייער איז פשוט נישט שווער צו פארשטיין פאר יעדן איינעם, וואס איז די שווערקייט מיט זיין ברענגען די מנחה איז קין געווען אויסן ארויסווייזן א דאנקבארקייט צום אויבערשטן אויף וואס ער האט געברענגט א מנחה, ער האט דאך געברענגט נאך פאר הבל, ער האט געברענגט א מנחה צו ארויסווייזן זיין דאנקבארקייט צום אויבערשטן, היינט ווי קומט עס אז ער זאל ברענגען דווקא מן הגרוע דער רבי זאגט אין די הערה אז דער גור אריה פרעגט אויך די זעלבע שאלה, ער זאל ברענגען דווקא מן הגרוע, וואס איז היפך המכוון פון דער מנחה, ממילא איז דער פירוש, רשי מוז ברענגען דעם פירוש וויבאלד אז דער אייבישטער האט נישט ואל קין ואל מנחתו לא שעה, אבער ס'בלייבט אונז אונז בלייבט א שווערע שאלה, פארוואס האט ער געברענגט מן הגרוע? ווילסט ברענגען א מנחה, ברענג א מנחה ווי ס'דארף צו זיין, נישט מן הגרוע, ברענגסט דאך א מנחה צו דאנקען דעם אויבערשטן, ברענגסטו מן הגרוע? זאת ועוד, ס'נאך שווערער, נאכדעם ווי קין האט געזען, אז ואל מנחתו לא שעה, שטייט אין פסוק, ויחר לקין מאוד ויפלו פניו, ער איז געווארן זייער ברוגז און זיין פנים איז אראפגעפאלן אז דער אויבערשטער האט נישט גענומען זיין מנחה, איז תמוה, נאכדעם ווי ער האט געבראכט זיין מנחה דווקא מן הגרוע, האט ער דען ערווארטעט אז די מנחה זאל יא נתקבל ווערן? דו אליינס האסט דאך געברענגט מן הגרוע, וואס וואס ווערסטו נערוועז, וואס ווערסטו וואס איז ויחר לקין, ממילא קען מען דאך נישט זאגן אז ער האט געברענגט אויף צו צו מאכן דעם אייבערשטן אין כעס אדער נישט מכבד זיין דעם אייבערשטן, מוז מען זאגן אז כאטש קין'ס מנחה איז געווען אזא וואס איז נישט ווערט צו נתקבל ווערן, איז אבער פארט געווען אן ארט אז קין זאל א טעות האבן און מיינען אז זיין מנחה דארף נתקבל ווערן לרצון, קין ווען ער האט עס געברענגט האט ער געמיינט טאקע אז דער אייבישטער וועט עס יא אננעמען און האט נישט געברענגט חס ושלום אויף צו מאכן היפך פונעם כבוד פונעם אייבישטן. און דער רבי ברענגט אראפ א געוואלדיגע ווארט אין דעם אין הערה פופצן פון דעם רמבן וואס ער שרייבט ויבא קין והבל ויבא קין מפרי האדמה והבל הביא ברענגט זאגט דער רמבן הבינו האנשים האלה סוד גדול מהקרבנות והמנחות געוואלדיגע ווערטער, איז ממילא איז שווער צו זאגן אז קין האט עס געברענגט אויף צו מאכן היפך הכבוד, און ממילא יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג, און דאס איז רש י מסביר ומפרש אויף צוויי אופנים, ווי געזאגט פריערט, לכאורה איז דא דא דריי פירושים דער רבי וועט זאגן אז ס'איז צוויי אופנים, איין אופן איז אז די מנחה איז, זייענדיג מן הגרוע, איז דאס געווען זרע פשתן אוי יא, איינע פון די שאלות איז געווען וואס דארף רש י מיר זאגן אז ס'איז געווען זרע פשתן, דאס איז א חלק פון רש י'ס ענטפער, אז ס'איז געווען מן הגרוע, וואס איז דאס געווען, מדרש אגדה איז מיישב דעם מקרא אז ס'איז געווען זרע פשתן היה, ב' דעם צווייטן פירוש וואס איז נישט געדרוקט אין אלע דרוקן פון פון פירוש רשי און אין כתב יד האט עס דער רבי נישט געפונען אז איז נישט געווען מן הגרוע ווי געזאגט פריערט נאר מאיזה שבא לידו לא טוב ולא מובחר כדלקמן, דער רבי האט אוועקגעלייגט דא דעם יסוד וואס רש י וויל אונז דא לערנען, רש י קומט אונז לערנען אז ס'איז געווען מן הגרוע און ס'איז געווען זרע פשתן, און די צווייטע זאך אז ס'איז געווען נישט גרוע נאר ס'איז געווען מאיזה שבא לידו, און לויט דעם וועט מען פארשטיין פארוואס מען דארף האבן ביידע פירושים, און וואס איז געווען פונקט די עבירה פון קין ווען ער האט געברענגט אט דעם סארט מנחה פון פשתן. דערווייל אין אות ד' וועט דער רבי ברענגען א אזוי ווי זאגן דרך אגב, וועט דער רבי פארענטפערן אויכעט א שווערע שאלה אין דעם סדר פון די פסוקים, לויט דעם יסוד וואס מ'האט ערשט אוועקגעלייגט אז ס'איז דא דא אז די שאלות וואס מ'האט געפרעגט אז מ'קען דאך נישט זאגן אז קין האט עס געברענגט צו מאכן דעם אייבערשטן אין כעס אדער האט געברענגט היפך הכבוד, דערפאר מוז מען האבן דעם צווייטן פירוש אז ס'איז געווען טאקע סתם אזוי האט ער געברענגט האט ער געברענגט וואס איז אים געקומען אין האנט אריין, ברענגען דעם וואס ס'קומט אים אין האנט אריין אליין איז אויכעט נישט פארשטאנדיג פארוואס דער אייבערשטער איז געווען אזוי אומצופרידן און האט זיך נישט ואל קין ואל מנחתו לא שעה, איז דער רבי וועט עס ענטפערן אבער לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג אויכעט א שאלה אין דעם סדר פון די פסוקים וואס לכאורה איז דאס אינגאנצן נישט פארשטאנדיג אות ד' דערמיט וועט אויך רעכט ווערן א קשיא אין סדר הכתובים, א געוואלדיגע שווערע שאלה און לויט דעם יסוד וועט עס ווערן געשמאק פארענטפערט. פריער שטייט ויבא קין מנחה לה' און דערנאך איז דער פסוק ממשיך והבל הביא גם הוא און נאכדעם שטייט וישע ה' אל הבל גומר און ערשט דערנאך שטייט ואל קין ואל מנחתו לא שעה און גלייך נאכדעם שטייט ויחר גומר לכאורה זאגט דער רבי האבן די ווערטער ואל קין גומר לא שעה געדארפט שטיין גלייך נאכן סיפור ויבא קין מנחה לה' איידער מען דערציילט וועגן הבל דער סדר דארף זיין זייער א פשוט'ער, קין האט געברענגט א מנחה, דער אייבישטער האט נישט געקוקט אויף דעם, הבל האט געברענגט א מנחה און דער אייבישטער האט יא געקוקט אויף דעם, וואס איז דא דער סדר אז קין האט געברענגט א מנחה, און הבל האט געברענגט א מנחה, און דער אייבישטער האט זיך האט גענומען הבל'ס און האט נישט גענומען קינ'ס, אינגאנצן נישט קיין סדר אזוי צו שרייבן. אפילו מען זאל זאגן אז דער פסוק וויל פריער דערציילן וועגן ביידע הבאות המנחות, ער וויל ברענגען אז ביידע האבן געברענגט א מנחה, און דערנאך ווי זיי זיינען נתקבל געווארן, אז הבל אז זיינע האט מען יא מקבל געווען און זיינע נישט, האט פריער געדארפט שטיין ואל קין גומר לא שעה, און דערנאך וישע ה' אל הבל, בהתאם צום סדר פון די הבאות, אפילו אויב דו ווילסט ברענגען אז קודם ווער ס'האט געברענגט. אז ביידע האבן געברענגט דערנאכדעם אז דעם האט מען נישט גענומען דעם האט מען יא גענומען האט געדארפט זיין די סדר אויכעט נישט אזוי האט די סדר געדארפט זיין ויבא קין און דערנאכדעם העט שטיין והבל הביא גם הוא דערנאכדעם זאל שטיין אל קין ואל מנחתו לא שעה און ואל הבל שעה פארוואס גייט די סדר עפעס אויף אזא סארט אופן קין האט געברענגט הבל האט געברענגט הבל'ס האט ער אנגענומען און קין'ס האט ער נישט אנגענומען ס'איז אינגאנצן נישט קיין סדר זאגט די רבי בפשטות קען מען זאגן, די רבי זאגט אזוי איז אויכעט משמע אין דעם רד"ק אויפן פסוק, בפשטות קען מען זאגן אז דאס איז דערפאר ווייל ערשט נאך נאכן וישע ה' אל הבל, וואו שטייט אז וישע ה' אל הבל? שטייט דארטן דער לשון אין רש"י, ירדה אש וליחכה מנחתו ס'איז אראפגעקומען א פייער און ס'האט אפגעברענט אביסל די מנחה וואס הבל האט געברענגט, יעמאָלט האָט קין דערפילט פון דעם, װאָס ביי אים איז לא ירדה אש כו', פאַר דעם האָט ער דאָך גאָרנישט געװוּסט. ס'איז געקומען הבל, און דער אייבישטער האָט אַראָפּגעקומען און יאָ מלחך געווען די מנחה פון הבל, און זיינע נישט. יעמאָלט איז ער געװאָרן נערוועז, יעמאָלט האָט ער געזען, אַז דער אייבישטער נעמט דאָס נישט אָן, דערפאַר איז דער סדר אַזױ. יעמאָלט איז לא ירדו עש, האָט ער געזען, אַז ואל מנחתו לא שעה, און דערפאַר איז ויחר לקין. איז זעט, בפשטות איז דער ענטפער זייער געשמאַק אַזױ, אבער דער רבי זאגט אז דער רבי לייגט עס צו לויט זיין פירוש וואס מיר האבן געלערנט פריערט אין אות ג', עס זיין זייער געש אסאך אסאך געשמאקער, על פי הנ"ל אבער קען מען זאגן לויט וואס מ'האט געזאגט פריערט אז דערמיט מיינט דער פסוק צו מרמז זיין אז דער אמת'ער ואל קין לא שעה איז ערשט געווען נאכן וישע ה' אל הבל נאכדעם וואס ס'איז געווען וישע ה' אל הבל, יעמאלט האט עס ארויסגעברענגט אז דער ואל קין ואל מנחתו לא שעה, פארוואס? ווארום בשעת קין האט געבראכט זיין מנחה איז נאך געווען א מקום לטעות אז דערין איז נישטא קיין חטא כנ"ל, מיר האבן געלערנט פריערט אז ס'קען גאר זיין אז בפשטות איז גאר נישט געווען איז גאר נישט איז געווען א מקום צו מאכן א טעות אז דאס וואס האט געברענגט מן הבא לידו און האט נישט אויסגעקליבן די בעסטע איז איז איז נישט געווען קיין חטא, ערשט נאכדעם ווי קין האט געזען אז הבל האט געבראכט מבכורות צאנו ומחלביהן, און דערפאר וישע ה' וגומר, און ביי אים איז דאס נישט געווען, דער אייבערשטער האט זיך נישט געקערט צו זיין מנחה, האט ער דאך קלאר געזען אז די הנהגה זיינע איז געווען נישט כדבעי. מילא איז ווען איז געווארן דער ענין פון זעהן אז זיין מנחה איז נישט גוט, פריערט ווען ער האט געברענגט האט ער געמאכט א טעות ער האט געמיינט אז ס'קען זיין אז ס'איז יא א גוטע, נאכדעם וואס דער אייבישטער האט אז ער האט געזעהן אז ער האט געברענגט מבכורות צאנו ומחלביהן און דער אייבישטער האט זיך יא געקערט צו דעם, האט ער יעמאלט געזעהן אז ער האט געמאכט עפעס נישט ווי ס'דארף צו זיין, וואס איז דא געווען דער חטא ביי זיי, און פון דעסוועגן האט ער אויך דאן נישט חרטה געהאט און נישט געטון עפעס צו מתקן זיין די הנהגה דורך ברענגען א צווייטע מנחה, ער האט געזען אז דער אייבישטער איז זיך נישט שייך צו אים, האט ער געדארפט זאגן רבונו של עולם איך האב געמאכט א טעות, איך גיי ברענגען גלייך א אנדער סארט מנחה, דורך ברענגען א צווייטע מנחה מן הטוב ומן המובחר וכיוצא בזה. דערפאר איז ערשט דאן די תורה מדגיש די תוצאה פון דעם חטא, דערפאר שטייט אז קין האט געברענגט און הבל האט געברענגט, און הבל'ס האט דער אייבישטער יא געזען, און דערנאך קין נישט, און גלייך נאכדעם ויחר. זייער געשמאק ארויסגעברענגט וואס איז דא געווען דערין דער סדר פון די פסוקים, אזוי דרך אגב איז דער רבי מסביר לויט זיין שיטה וואס איז דער סדר דער פון די פסוקים, דערפאר איז ערשט דאן די תורה מדגיש די תוצאה נאכדעם וואס עס שטייט וישע ה' אל הבל ואל מנחתו ואל קין לא שעה, ווייל דארטן איז די תורה מדגיש די תוצאה פונעם חטא ואל קין ואל מנחתו לא שעה. איז במילא איז פארשטאנדיג דא אז קין האט טאקע געמיינט באמת אז ער האט געמאכט גוט און זיין חטא איז געווען וואס האט נישט געברענגט גלייך נאכדעם ווען ער האט געזען אז אל הבל ואל מנחתו ישע וישע ה' אל הבל ואל מנחתו האט ער געדארפט זאגן גלייך ער האט געמאכט א טעות חרטה האבן און גיין ברענגען א גוטע זאך אין אות ה וועט דער רבי אנהייבן דעם ענטפער אויף דעם ווי געזאגט פריער אות ד איז געווען אזוי צו זאגן דרך אגב מסביר זיין לויט דעם ווי דער רבי האט אוועקגעלייגט דעם יסוד ביים סוף פון אות ג אוועק לייגן דעם יסוד אז רשי איז מסביר דא מפרש דעם ענין אויף צוויי אופנים ווייל לויט ביידע אופנים איז שווער, אויב ער זאגט מן הגרוע, וואס וואס האט ער געברענגט מן הגרוע? ער גייט דאך ברענגען א מנחה צו דאנקען דעם אייבערשטן נישט אויף צו גיין היפך הכבוד. און אויב ער זאגט אז ס'איז געווען מן המובחר פארוואס דער אייבערשטער האט געווארן און פארוואס דער אייבערשטער האט עס טאקע נישט אנגענומען, מוז מען האבן ביידע פירושים און איינער איז איינער העלפט ארויס דעם צווייטן, און דערפאר איז זיין דער ערשטער דער ענין פון מן הגרוע און דער צווייטער פירוש איז אז ס'איז געווען ממה שבא לידו אן אנקלייבן. איז ווי מיר זעען אין אות ה האט דער רבי געגעבן דעם ענטפער בפרטיות ווי געזאגט פריער. אות ה. אין אות ה וועט דער רבי ברענגען דעם ענין וואס ער האט דאך געברענגט, רשי ברענגט דאך דעם ענין פון זרע פשתן, און מ'האט געפרעגט אויף וואס דארף רשי זאגן אין פשוטו של מקרא אז ס'איז זרע פשתן למאי נפקא מינה, העט מען זען אז ס'איז זייער נוגע און דאס גיבט ארויס דעם גאנצן ענין וואס איז געווען דא דער חטא פון קין'ען לויט דעם פירוש פון הגרוע אז ס'איז געווען אז ס'איז געווען זרע פשתן. אות ה. ווי גערעדט פיל מאל האט רשי געשריבן זיין פירוש אויך פאר א בן חמש וואס הויבט ערשט אן לערנען מקרא, שטייט קלאר אין פרקי אבות סוף פרק ה, ווי דער אלטער רבי איז אין זיין אויסשטעלן די די משניות איז דאס אין סוף פרק ה, שטייט דארטן אז בן חמש למקרא, ווי רשי שרייבט זיין פירוש פאר בן חמש למקרא, איז דערפון פארשטאנדיג אז ווען רשי זאגט זרע פשתן היה, ווי האב איך גערעדט פריער, רשי זאגט מן הגרוע, און ווי מדרש אגדה, אזוי דאכט זיך איז געווען דער לשון, מן הגרוע, ויש אגדה שאומרת זרע פשתן היה. סאו ווען רשי זאגט זרע פשתן היה און איז דערביי נישט מסביר מיט וואס פשתן איז אויסגעטיילט למעליותא פון אנדערע פרי האדמה איז עס ווייל דער בן חמש ווייסט שוין וועגן דעם. געוואלדיג, מ'האט ערשט אנגעהויבן לערנען חומש בראשית און דער רבי זאגט אז דער בן חמש למקרא ווייסט שוין וואס איז פשתן, רשי דארף אים גארנישט מסביר זיין, ער זאגט אים נאר זרע פשתן. וכפירוש רשי פריער אין די פרשה אליין, אין פריערט אין די ערשטע פרשה פון די תורה שטייט שוין וועגן דעם ענין פון פשתן און רשי דארף גארנישט מסביר זיין דא אויפן פסוק. אין פרק ב' פסוק י א שטייט אז ס'איז ארויסגעגאנגען פיר טייכן, שם האחד פישון, טייטשט רש י אין צווייטן פירוש זיינעם אז מען רופט דעם נהר מיטן נהר פישון, ס'איז געווען פיר נהרות, דער ערשטער איז געווען פישון, וואס זאגט רש י? שהוא מגדל פשתן, ער איז מגדל פשתן, דערפון, וואס א נהר, און דערצו נאך דער ערשטער נהר, דער ערשטער פון אלע פיר, ווערט אנגערופן על שם הפשתן וואס ער איז מגדל, איז פארשטאנדיק אז פשתן איז א דבר חשוב ביותר, דארף מען נישט מסביר זיין דעם קינד וואס פשתן איז. און דער רבי זאגט אויך אין די הערה צוויי און צוואַנציק, זעה אין פרשת מקץ, וילבש אותו בגדי שש, ווען פרעה האט אנגעטון יוספ'ן בגדי שש, און רשי זאגט, דבר חשיבות הוא במצרים, און אויכעט מען זעט אויכעט,

אז ס'איז זייער א חשוב'ע זאך, ועל פי זה איז מובן, דער קא סלקא דעתך פון קין ביים ברענגען זיין מנחה. יעצט וועט ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס האט קין דא געמיינט. ווי געזאגט פריערט, מען קען דאך נישט מיינען אז ער ברענגט א מנחה און ער ברענגט דווקא עפעס א זאך וואס ער מאכט היפך הכבוד. בשעת ער האט געברענגט די פשתן האט ער געהאט בדעתו אז ער טוט א גוטע גרויסע זאך. ביי אים איז אויסגעקומען אז דער עיקר דא וועט דער רבי מאכן דעם חילוק פון וואס וואס וואס א מנחה דארף זיין, און וואס איז געווען דער חילוק פון פון פון הבל ביז קין, פשוט חידוש נפלא ביותר ביותר, ועל פי זה איז מובן דער קא סלקא דעתך פון קין ביים ברענגען זיין מנחה, ביי אים איז אויסגעקומען אז דער עיקר איז נוגע דער מין המנחה וואס מען ברענגט, דער מין המין וואס איז דער טוב ומובחר שבמינים, מען האט ערשט געלערנט אז דער נהר הראשון האט ארויסגעגעבן פשתן, ג ט האט ארויסגעגעבן פשתן איז גאר א טייערע זאך, מען האט געברענגט די ראיות פון תורה ווי מען זעט אז פשתן איז געווען א טייערע זאך, כהן גדול איז געגאנגען מיט מיט בגדי פשתן ווען ער איז אריינגעגאנגען אין קודש הקדשים, ממילא איז דאס האט דאס האט קין געמיינט אז מען דארף ברענגען דעם טוב ומובחר שבמינים, דאס איז די בעסטע זאך פון אלע מינים, און דערפאר האט ער אויסגעקליבן פשתן וואס איז א דבר חשוב ומשובח. אבער אין דעם מין גופא דא קומט ארויס דער פראבלעם וואס ער האט געמאכט, אבער אין דעם מין גופא האט ער געבראכט מן הגרוע, דערפאר ברענגט רשי דעם ערשטן פירוש דעם לשון מן הגרוע, פארוואס? ווייל ער האט געטראכט אז דער עיקר וואס מען דארף אכטונג געבן, וואס מען דארף ברענגען, איז פון די בעסטע, אבער אין די בעסטן מין דארף איך נישט ברענגען די בעסטע פשתן, איך קען ברענגען די שלעכטע פשתן, עס דארף נישט זיין די שענסטע וואס ס'קען זיין, דער עיקר איז איך האב געברענגט פון דעם מין ומובחר שבמינים. און דאס איז געווען דער יתרון פון מנחת הבל וואס אין דעם מין וואס ער האט געבראכט זיין מנחה האט ער אויסגעקליבן מבכורות צאנו ומחלביהן ער האט גענומען ווען ער האט גענומען די צאן האט ער גענומען די בכורות און די בעסטע וואס איז דא אין דעם מין. לויט דעם וועט זיין פארשטאנדיג פארוואס רשי ברענגט אראפ מן הגרוע, ס'איז פארשטאנדיג פארוואס קין איז געווארן זייער ברוגז חרא לקין ויחר לקין מאוד, ווייל ער האט געמיינט אז דער עיקר איז ברענגען א דבר חשוב וואס ביי אים מיינט חשוב אז ער ברענגט דעם בעסטן מין וואס איז דא אין אלע מינים, וואס איז דאס? פשתן, אבער אין פשתן אליין האט ער נישט געדארפט מדגיש זיין אז ס'דארף זיין א גוטע פשתן, דאס איז געווען דער יסוד פון אים, מה שאין כן הבל, וואס ער האט געברענגט, ווי דער רבי וועט מסביר זיין שפעטער אז ער האט גארנישט געברענגט די בעסטע פון די מינים, ווייל ער האט געברענגט נאר צאן, אבער פון די צאן האט ער געברענגט דער עיקר די בכורות און די חלביהן, דא איז דער חילוק צווישן קין מיט הבל. אות ו', לויט דעם וועט ערשט ווערן פארשטאנדיג פארוואס רשי דארף האבן ביידע פירושים. אות ו', אבער דער פירוש איז נאכאלץ נישט מובן, לויט דעם פירוש אז ער האט געהאלטן אז זיין שיטה איז געווען אז מ'דארף ברענגען פון דעם בעסטן מין, איז נאך נישט מובן, ווייל ממה נפשך, וויבאלד אז קין האט געזוכט מהדר זיין צו ברענגען פון א בעסערן מין, ווי געזאגט פריערט אז דאס איז געווען זיין שיטה, פארוואס האט ער געבראכט מן הגרוע אין דעם מין? ממה נפשך ער האט געהאלטן אז מ'דארף ברענגען פון דעם בעסטן מין, פארוואס ברענגסטו נישט די גוטע פון דעם מין? קיין גרויסע קשיא איז דאס נישט. פארוואס? ווייל זעט אויס אז דא איז עפעס געווען א זאך וואס האט געדריקט קין דאס צו טאן. וואס איז געווען דא? עס שטייט קלאר, דער פסוק אליין איז דערנאך, אין פסוק ז' איז דער פסוק ווען דער אייבשטער רעדט מיט קינ'ען, זאגט ער אים הלא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ, ואילך אתה תשוקתו, דער דער יצר הרע ווארט אפ דעם מענטשן אלעמאל, רשי זאגט ואליך תשוקתו של חטאת, הוא יצר הרע, תמיד שוקק ומתאוה להכשילך. איז זאגט קלאר דער אייבישטער צו צו צו קין'ען אז דער יצר הרע דער יצר הרע האט זיך דא אריינגעמישט און מכשיל געווען קין'ען אין א חטא. צו ברענגען טאקע די מין פון וואס מען דארף ברענגען אין זיין שיטה אז מען דארף ברענגען פונעם בעסטן מין, כמובן דער יצר הרע האט אים געזאגט דו האלטסט טאקע מען דארף ברענגען פונעם בעסטן מין ביסט זייער גערעכט, אבער אין דעם בעסטן מין קענסטו ברענגען די פשתן גרוע, דערפאר דארף רשי זאגן מן הגרוע והוא פשתן. אבער אין דעם גופא איז עס געווען אין אן אופן פון לפתח חטאת רובץ, דער רבי איז מדגיש דא אויכט א נייעם פירוש לפתח, וואס מיינט לפתח? רשי לערנט אנדערש וואס דער רבי זאגט לפתח, די שליטה פונעם יצר הרע, די שליטה פונעם יצר הרע ווי צו די, און דער רבי ברענגט אראפ די פירוש פונעם רמבן, לפתח ביתך חטאת רובץ להכשילך, אזוי זאגט דער רמבן, רשי לערנט אנדערש לפתח קברך חטאך שמור, אבער דער רמבן זאגט לפתח ביתך, איז דער רבי מדגיש לפתח חטאת רובץ, די שליטה פון יצר הרע איז געווען אין אן אופן פון לפתח אינדרויסן, ער איז נישט אריינגעקומען, ער איז געווען אינדרויסן. ער האט נישט געקענט פועל'ן אז אז קין זאל אינגאנצן נישט ברענגען קיין מנחה, דער יצר הרע האט נישט געהאט קיין השפעה אויף קינען, זאגן הער זיך איין, דו דארפסט נישט ברענגען קיין מנחה, אדער ברענגען על כל פנים מן הגרוע במינים, ברענגען א א פון די אלע סארטן מינים, ברענגען די נידעריגסטע מין וואס ס'קען זיין, ער האט אים בלויז מכשיל געווען במקצת, פשוט געוואלדיג געשמאק, וואס האט ער אים מכשיל געווען? אז ער זאל יוצא זיין מיט ברענגען פון א בעסערן מין בכלל, טאקע ברענגען פון דעם בעסטן מין, אבער מן הגרוע באותו מין. איז ממילא דאס איז וואס איז געווען מיט קינען, אבער כדי אבער צו מאכן דאס נאך גלאטער, צו זיין נאך געשמאקער, ברענגט רש י לויט די כמה גירסאות, ווי געזאגט פריערט, אז ס'איז נישט געדרוקט אין אלע דרוקן און ס'איז נישטא אין די כתבי יד ווי דער רבי האט, זשע ברענגט רשי א צווייטן פירוש אויכעט, וואס האט ער געברענגט? מפרי מאיזה שבא לידו לא טוב ולא מובחר, וואס לויט דעם פירוש איז מובן מער בפשטות פארוואס קין האט געמיינט אז דער אויבישטער וועט אננעמען זיין מנחה, ווייל ער האט געברענגט עפעס, ער האט דאך נישט געקליבן דווקא נישט קיין א שלעכטער מן הגרוע, ער האט גענומען א זאך וואס בא לידו, וואס ער האט געטראפן האט ער גענומען, און דערפאר האט ער געמיינט אז דער אויבישטער וועט עס ארויפברענגען. און דאס וואס ואל קין ואל מנחתו לא שעה, האב דאך געפרעגט פריער די שאלה אויב אזוי פארוואס דער אויבישטער טאקע האט עס נישט אנגענומען, איז עס דערפאר, וואס אויך שפעטער, געוואלדיג דער חידוש פון רעבן וואס האט דא געבאדערט וואס האט דא געווען דער קוועטש, וואס לויט דעם פירוש וואס איז געווען דער חטא פון קינען, איז דערפאר וואס אויך דא שפעטער נאכדעם ווי הבל הביא מבכורות צאנו, און ס'שטייט קלאר אין תורה און קין האט געזען אז וישע אל הבל, האט קין נישט חרטה געהאט און נישט געוואלט מתקן זיין זיין מתקן זיין הנהגתו. איז לכאורה קען דאך דער רבי ברענגען, האט רש י געקענט ברענגען נאר דעם, נאר דעם דעם צווייטן ענטפער, וואלט געווען אלץ געשמאק, זאגט דער רבי ניין, אבער אויך דער פירוש איז שווער, און נאך שווערער ווי דער ערשטער פירוש, דערפאר איז ביז א ביז אז לויט רוב גירסאות איז דאס גאר נישטא אין פירוש רש י, דערפאר מוז רש י ברענגען דעם ערשטן דעם מן הגרוע עס איז געווען פשתן און דער יצר הרע האט זיך דארטן אריינגעמישט אנשטאט נישט דאס ברענגען פון די בעסערע האט ער נאר געזאגט ברענגען פון דעם מין, פארשטאנדיג פארוואס דער אייבישטער האט זיך נישט געקערט צו דעם, און לויט דעם צווייטן פירוש איז ווייטער פון פשוטו של מקרא דערפאר ברענגט ער אים אלס א צווייטן פירוש, פארוואס? ווייל עס איז נישט מסתבר צו זאגן אז צוליב דעם אליין וואס קין האט געבראכט סתם און נישט מן המובחר זאל דער אויבישטער אינגאנצן נישט אננעמען זיין מנחה, און דערפאר מוז מען אנקומען צום פריערדיגן פירוש און אים שטעלן אלס פירוש ראשון ועיקרי. איז זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס רשי לערנט אונז דא אפ, און לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג פונקט וואס איז געווען וואס איז געווען די עבירה פון קין'ען לויט ביידע פירושים, לויטן ערשטן פירוש קומט אויס אז ס'איז געווען וואס דער יצר הרע האט אים מכשיל געווען און האט געברענגט טאקע פון דעם בעסטן מין ווי זיין שיטה איז אז מ'דארף ברענגען דעם בעסטן מין אבער האט געברענגט מן הגרוע פון דעם מין, און לויטן צווייטן פירוש, און דער צווייטע פירוש איז ווייטער פון פשוטו של מקרא, ווייל ס'שווער צו זאגן אז דער אייבישטער זאל זיך אינגאנצן נישט קערן צו אים אויב ער האט געברענגט, מיט נאר מן הבא לידו, אבער פון צווייטן זייט דער פירוש איז געשמאקער ווייל איז איז איז מאכט עס מער בפשטות ווי דער רבי זאגט עס מאכט נאך מער גלאטער אז דער פראבלעם דא איז געווען זיין עבירה איז געווען זיין חטא איז געווען וואס נאך וואס ער האט געזען און דערפאר ווערט תיכף פארענטפערט פארוואס דער סדר אין חומש איז אזוי קודם שטייט אז קין האט געברענגט הבל האט געברענגט הבל'ס האט ער יא גענומען און קין'ס נישט און דא איז און דא איז די תורה מדגיש און לויט רשי איז זייער געשמאק מודגש פארוואס דער אייבישטער האט עס טאקע נישט גענומען און אויכעט מודגש וואס האט וואס וואס וואס וואס קין האט געזען אז דער אייבערשטער נעמט דאס נישט האט ער געדארפט תשובה טון און גיין ברענגען א אנדער סארט מנחה אין אות ז' ער האט געזאגט ווי געזאגט פריער טוט דא אויכעט דער רבי ארויסברענגען דעם ענין פון הלכה וואס מען זעט אין רש י מען זעט דעם דיוק פונעם רמב ם מרומז אין רש י איז געוואלדיג ווי דער רבי וועט ארויסברענגען ווען מען זעט דאס אין רמב ם קלאר דערפון קומט ארויס אין אות ז' דערפון קומט ארויס די עניינים מופלאים דער רבי ברענגט אראפ נאכאמאל דעם לשון פון של ה אין מסכת שבועות, אין די מסכת שבועות פון דעם של ה, שטייט אז ס'איז דא עניינים מופלאים על דרך ההלכה שבפירוש רש י, ס'איז דא אן ענין וואס איז מבאר א דיוק הלשון אין רמב ם לויט די רש י, איז די רש י לויט בפשוטו של מקרא האט מען פארענטפערט זייער געשמאק וואס רש י דארף ברענגען די צוויי פירושים, וואס דארף רש י בכלל זאגן אז ס'איז פשתן, אלץ איז געשמאק, וואס הערשט על פי הלכה? דער רמב ם פסק'נט אין סוף הלכות איסורי מזבח, הרוצה לזכות עצמו, א מענטש וואס ער וויל זיך מאכן, ער וויל האבן א זכות, ער וויל זיך ברענגען א זכות, זאל ער ברענגען, דער לשון פון רמב ם, קרבנו מן היפה, המשובח ביותר, שבאותו המין, שיביא ממנו, הערט א לשון פונעם רמב ם, ער זאל ברענגען א קרבן פון די בעסטע, פון דעם מין וואס ער ברענגט. און ברענגט דערויף דעם פסוק, ער ברענגט קלאר דעם פסוק, כל חלב לה', א פסוק אין ויקרא, כל חלב לה', און אלס א ראיה, וואו ברענגט דער רמב ם די ראיה? שרייבט ער קלאר, לשון פון רמב ם, והבל הביא מבכורות צאנו ומחלביהן, וישע ה' וגומר. פון דיוק הלשון, וואס דער רמב ם זאגט ווי געזאגט פריערט, אז הרוצה לזכות עצמו, כה יביא קרבנו מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין שיביא ממנו איז משמע אז דער ענין פון כל חלב להשם מיינט נאר דעם משובח מובחר פון דעם מין וואס דער מענטש וויל ברענגען אבער נישט אז נישט אז ער זאל אויסקלייבן אויך דעם בעסטן מין וואס ער קען ברענגען. א נייער גדר אין דעם ענין לויט ווי קין האט פארשטאנען האט ער געזאגט אז מ'דארף ברענגען דעם פון די בעסטן מין אבער עס דארף נישט זיין דווקא די בעסטע אין דעם מין, און לויט דעם רמב ם ווידער מ'זעט ווי דער רבי האט ווי דער רבי א לויט ווי אין דעם רמז פון רשי איז דער רמב ם ברענגט וואס איז געווען די מעלה פון הבל'ס מנחה אז ער האט געברענגט נישט פון די בעסטע ווי דער רבי גייט דאס מדגיש זיין ער האט נישט געברענגט די בעסטע פון אלע מינים אבער אין דעם מין וואס ער האט געברענגט האט ער געברענגט די בעסטע פון דעם מין און דער רבי ברענגט אין די חצאי ריבוע אויכעט זייער געשמאק, ודוגמא לזה געפינט מען אויך ביים מנדר זיין א קרבן, אז איינער ברענגט א קרבן, עס שטייט אין רמב ם אין הלכות מעשה הקרבנות, זאגט דער רמב ם אז א נודר סתם מביא מן הגדולים שבמין שנדר, זעמיר ווייטער דעם זעלבן ענין,

וואס מיינט דאס? איינער האט געמאכט א נדר אויף א עולה, קען ער דאך ברענגען אויך א עגל, זאגט דער רמב ם נדר עולה מן הבקר יביא שור, און נישט קיין עגל, פארוואס איז דאס? ווייל דאס איז דער מובחר אין דעם מין שנדר, ער קען נודר זיין וואס ער וויל, ער דארף נישט האבן דווקא די בעסטע, אבער אין דעם מין וואס דו האסט נודר געווען ברענג דעם בעסטן, האסט נודר געווען א עולה מן הבקר דארף עס זיין א שור נישט קיין עגל. אבער אויך אן עשיר מעג לכתחילה מנדר זיין א ביליגערן, א קלענערן מין, ביז אויך אן עולת עוף קען אויכעט ברענגען א גביר. און דער רבי ברענגט אראפ א ראי' ווי ס'שטייט דער לשון השס, אויכעט א דיוק אין לשון השס, און רש י ברענגט עס אויכעט אין חומש אין ויקרא, מי דרכו להביא א קרבן א שוואכן א קלענערן קרבן, עני, ס'איז מי דרכו, היינו שכן הוא הדרך, דער וועג איז אז א גביר ברענגט א בעסערע און אן ארעמאן ברענגט א קלענערע, אבל אפשר להיות שעושר גם כן יביא מנחה, קען זיין א עושר זאל אויכעט ברענגען א מנחה, איז ווען דער עושר ברענגט א מנחה, נישט קיין חילוק וואסערע מנחה ער ברענגט, וואסערע מנחה ער האט צוגעזאגט אפילו אפילו פון די ביליגערע אפילו ביז ער ברענגט אהין פון א עולת עוף, איז אויכעט גוט, אבער עס דארף זיין די בעסטע פון דעם מין וואס ער ברענגט. אבער אויך אן עשיר מעג לכתחילה מנדר זיין א ביליגערע און קלענערע מין, ביז אויך אן עולת עוף, ביז אז אפילו אויב ער האט געזאגט, א גביר האט געזאגט הרי עלי עולה, סתם, האט נישט געזאגט וואסערע סארט עולה, און ס'איז דרך אנשי המקום צו אנרופן אויך עולת עוף עולה סתם, און ער האט געזאגט הרי עלי עולה, קען ער ברענגען אן עולת עוף. איז וואס די נקודה דא? די נקודה דא איז ווי די רמב ם זאגט אז דא איז געווען די מעלה פון הבל לגבי קין, הבל האט געוואוסט אז מען דארף ברענגען, ער קען ברענגען צאן, ער קען ברענגען וואס ס'זאל נישט זיין, אבער עס דארף זיין כל חלב לשם, די בעסטע פון דעם מין וואס דו גייסט ברענגען, ממש אינגאנצן פארקערט ווי קין, וואס קין האט געזאגט אז מען דארף ברענגען פון די בעסטע וואס איז דא, אבער דארטן קען מען נעמען פון די גרוע שבו, דארף מען פארשטיין. וויל דער רבי מ'דארף פארשטיין, כל חלב לה' איז לכאורה כולל אויך דעם חלב ומובחר פון די מינים וואס מ'קען ברענגען. יא? וואס מיינט כל חלב לה'? אז מ'דארף ברענגען די בעסטע וואס ס'קען זיין? פארוואס זאגט מען אז כל חלב לה' מיינט נאר באותו המין שיביא ממנו? פארוואס איז דאס? לכאורה שטייט אין פסוק אין ויקרא כל חלב לה' אז מ'דארף ברענגען די בעסטע וואס ס'קען זיין. פארוואס לערנט ארויס דער רמב ם אז מען דארף ברענגען דעם לשון, דער דיוק הלשון זאגט דער רמב ם, נאכאמאל א קוק דארט אין לשון פון רמב ם, קרבנו מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין שיביא, אין דעם מין וואס דו גייסט ברענגען זאל זיין די בעסטע, ווי געזאגט פריער, נדר עולה מן הבקר דארף ער ברענגען א שור נישט קיין עגל, לכאורה פארוואס? יעצט דער רבי מסביר זיין זייער געשמאק, ועל פי הנל יש לומר לויט ווי מען האט געלערנט ביז יעצט אז דער רמב ם לערנט דאס אפ פון קרבן קין והבל, וואס ער ברענגט אין דער הלכה אלס ראיה בכלל אויף דעם דין הנל כנזכר לעיל, דער רמב ם לערנט עס ארויס פון דעם מעשה פון קין והבל, ווי לערנט ער עס ארויס פון קין והבל? ווי דער רבי האט געלערנט אין רשי, ס'איז מרומז אין רשי וואס דער רמב ם לערנט ארויס פון דעם פסוק, ווי זעט מען עס? דער רבי מסביר, פון דעם וואס הבל האט געבראכט זיין מנחה פון דעם מובחר מבכורות ומחלביהן דאס דארט דער לשון ווען וואס ער האט געברענגט והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו דער לשון איז והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן אזוי ווי שטייט כל חלב לה' און וואו האט ער עס געברענגט וואס האט ער געברענגט אין דעם מין פון צאן און האט נישט מהדר געווען צו ברענגען פון א חשוב'ערן מין מן הבקר, דער רבי וואס שרייבט אין די הערה זעקס און דרײַסיק ווי דער גור אריה פרעגט דא, און דער רבינו בחיי זאגט וועגן דעם, און ער שרייבט מנחתו הצאן שהיא שפלה מכל בעלי חיים, צאן איז די נידעריגסטע וואס עס קען זיין, און וואס, רבונו של עולם, וואס האט הבל געברענגט, וואס, וואס האט הבל דא געמאכט אזא גרויסע מעשה, ווייל הבל האט געברענגט ווי די הלכה איז, ווי ס'שטייט דא נאר אין רמב ם, און ווי רש י איז מדייק אז דאס איז געווען דער פראבלעם פון קין'ען, וואס ער האט געהאלטן אז מ'דארף ברענגען פון די בעסטע, אבער אין די בעסטן וואס ס'וואקסט, אין די בעסטע זאך וואס איז דא האט ער געברענגט פשתן, אבער נישט, נישט די גוטע פון פשתן, נישט דאס, נישט דאס איז די הלכה, נישט דאס וויל דער אויבערשטער, דער אויבערשטער וויל דווקא פון דעם, וואו לערנט עס ארויס דער רמב ם? דווקא פון קין והבל, פון דעם וואס הבל האט געבראכט זיין מנחה פון די מובחרים מבכורות ומחלביהם, און אין דעם מין פון צאן, און האט נישט מהדר געווען צו ברענגען פון א חשוב'ערן מין, מין הבקר, ולאידך האט האט קין אויסגעקליבן פון המין המובחר פשתן, זייער א מאדנע זאך, קין האט אויסגעקליבן די בעסטע זאך וואס איז דא, הבל האט אויסגעקליבן די נידעריגסטע זאך וואס איז דא, צאן, פון דעסטוועגן איז ואל קין ואל מנחתו לא שעה, און והבל ואל מנחתו שעה, וואס טוט זיך דא? לאידך האט קין אויסגעקליבן פון המין המובחר, פשתן, און וואס שטייט אין פסוק וישע השם אל הבל דווקא, ואל קין לא שעה כלל, וואס טוט זיך דא? איז דערפון א הוכחה אז ממילא איז במילא איז פארשטאנדיג די הוכחה אז כל חלב כל חלב לשם איז מחייב צו ברענגען מן היפה המשובח ביותר, דער לשון פון רמב ם, שבאותו המין שיביא ממנו. קענסט ברענגען דעם נידעריגסטן מין, צאן. וואס האט וואס האט געקליבן הבל? מבכורות ומחלביהן. וואס האט געטאן קין נישט גוט? ער האט געברענגט דעם ענין פון די בעסטע זאך פשתן, אבער די נידעריגסטע אין די פשתן מן הגרוע שבפשתן. זייער זייער געשמאק, געוואלדיג געשמאק. לויטן צווייטן פירוש וואס מען האט געלערנט פריער איז געווען איז דער פראבלעם געווען וואס נאכדעם וואס ער האט געזען אז דער אייבישטער לא שעה האט ער געדארפט האט ער געדארפט לויפן און זאגן דעם אייבישטן זיי מיר מוחל ווארט א מינוט איך גיי ברענגען א אנדער סארט קרבן אזוי ווי הבל האט געברענגט און פון וואס איך גיי ברענגען נישט קיין חילוק איך גיי ברענגען נישט דווקא פון פשתן איך גיי ברענגען עפעס אנדערש אבער די בעסטע וואס איז דא אין דעם מין דא איז געווען זיין פראבלעם אבער נישט פון דעם מין הכי משובח. אות ח', אות ח' וועט דער רבי מסביר זיין וואס איז די מעלה טאקע פון משובח מאותו המין ברענגען א מנחה און נישט פון די מובחר שבמינים, פארוואס איז דאס טאקע אזוי, מ'האט ערשט אוועקגעלייגט א יסוד, מען זעט דאס אין רמב ם, מען זעט דאס אין רש י, מען זעט דאס אין חומש פון קין והבל וואס זיי האבן געברענגט, געוואלדיג, קין האט געברענגט די בעסטע זאך און הבל האט געברענגט נישט די בעסטע, פון דעסטוועגן איז ואל הבל שעה, וואס איז טאקע די סיבה אויף דעם, יא, דער יסוד איז זייער ריכטיג אלץ איז פיין, אבער וואס, פון וואנעט נעמט זיך עס? אות ח' אבער דאס גופא דארף מען פארשטיין, מאי טעמא? אין וואס באשטייט די מעלת המנחה מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין לגבי המנחה מן המובחר שבמינים? וואס איז די מעלה אין א מנחה וואס הבל האט געברענגט מן היפה ומשובח פון דעם מין וואס דו גייסט ברענגען, לגבי וואס קין האט געברענגט א מנחה מן המובחר שבמינים וואס ער האט געברענגט פשתן? יש לומר די הסברה בזה. ר' זאגט מען קען זאגן די הסברה איז אין דעם אזוי, דער תוכן הענין פון כל חלב לשם, וואס איז דער פארשטאנד, וואס איז די אינער פארשטאנד, דער פנימישדיגער פארשטאנד פון כל חלב לשם, יש לומר קען מען זאגן אז דערמיט אנערקענט דער מענטש אז לשם הארץ ומלואה, ער ברענגט כל חלב לשם, ער קומט ווייזן אז אלץ באלאנגט צום אויבערשטן, לשם הארץ ומלואה, דער רבי ברענגט אראפ אין א פסוק אין תהילים כ ד, לשם הארץ ומלואה, אז אלץ געהערט צום אויבערשטן.

די ערשטע פרי וואס קומט ארויס איז ביי אים וויכטיג און טייער אזוי ווי זיין שווארצל פון זיין אויג, מיד נותנו לקדוש ברוך הוא, ער ווייסט אז אלץ באלאנגט צום אויבערשטן, די בעסטע ברענגט ער צום אויבערשטן. און וויבאלד אז לשם הארץ ומלואה, דער ענין פון כל חלב לשם ווערט ארויסגעדריקט אין דעם, דער ענין פון לשם הארץ ומלואה איז כולל אלץ וואס איז דא אין וועלט, לשם הארץ ומלואה איז נישטא צו זאגן עפעס איז נישט, אלץ גאנץ ארץ, גאנץ מלואה, אלס באלאנגט צום אייבערשטן, איז כולל אלס, דער רבי האט אונטערגעשטראכן ווארט אלס, איז כולל אלס וואס איז דא אין וועלט, סיי מינים יפים און משובחים, און סיי מינים פשוטים וכו', אלס באלאנגט צום אייבערשטן, דערפאר מוז מען קומען צו א מסקנא אז כל חלב לה' נישט קיין ענין וואס באציט זיך נאר צו די מינים משובחים, ווען מ'זאל זאגן אז ס'באציט זיך נאר צו מינים משובחים, קען חס ושלום זיין אז די מינים וואס זענען נישט משובח, אזוי ווי וואס הבל האט געברענגט די צאן, דאס איז נישט אין די מינים וואס ס'באלאנגט צום אויבערשטן, ניין, אלס באלאנגט צום אויבערשטן, הבל האט ארויסגעדריקט דא דעם ענין אז ס'באלאנגט צום אויבערשטן נישט נאר די מינים משובחים, נאר אפילו די מינים שאינו משובח, צאן וואס איז די נידעריגסטע זאך ווי געברענגט פריער פון די פון צאן ובקר מיט אלס, האט נישט געברענגט קיין אקס, האט געברענגט צאן, אבער אין צאן דארטן ברענגט מען די בעסטע וואס איז דא אין די צאן מבכורות ומחלביהן, דער רבי איז ממשיך אזוי קלאר וואס דאן זאגט זיך נישט ארויס די הכרה פון דעם אויבערשטנ'ס באלעבאטישקייט אין יעדן מין ומין אין דער בריאה, אויב דו זאגסט אויב דו גייסט און ברענגסט א קרבן כל חלב לה' דער רבי גייט דא מכריח זיין וואס איז די וואס איז דא די וויכטיגקייט טאקע, וואס טאקע איז דא דער ענין וואס איז ער מוכרח אז מען דארף ברענגען מן היפה שבאותו המין און נישט מבחר פון מובחר שבמינים. זייער געשמאק, אז ברענגען מיר א מובחר שבמינים האסטו נישט אויפגעוויזן אז דער אייבישטער איז אלץ באלאנגט צום אייבערשטן, וואס דאן זאגט זיך נישט ארויס די הכרה פון דעם אויבערשטנ'ס בעל בתישקייט אין יעדן מין ומין אין דער בריאה, דו זאגסט נאר אז די בעסטע, דאס באלאנגט צום אייבערשטן. אויך נאך א זאך, לפי זה וועט אויסקומען, א געוואלדיגער חידוש דא, א קליין חידוש אינמיטן א גרויסן חידוש, לפי זה וועט אויסקומען אז דער וואס האט נישט קיין מינים משובחים, קען נישט מקיים זיין כל חלב לשם. יא, לויט קין'ען קומט אויס אז איינער וואס האט נישט קיין פשתן, ער קען נישט ברענגען די בעסטע וואס איז דא אין אלע מינים, האט ער נישט יוצא געווען. געוואלדיג. נאר דער חיוב איז, ממילא מוז מען קומען צו א מסקנא, דער חיוב איז צו געבן דעם אויבערשטן מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין. ביסט א איד וואס דו האסט נישט גענוג אין געלט, האסט נישט דאס, ברענג, ברענג, ברענג די נידעריגסטע זאך וואס איז דא, ברענג צאן, אבער גיי, גייסט נעמען צאן, גיי אריין אין דיין שטאל און זוך אויס די בעסטע מבכורות ומחלביהן, די שענסטע וואס איז דא אין דעם מין, ברענג מיר נישט פשתן די בעסטע מין וואס איז דא, און דארטן צו נעמען די ערגסטע וואס איז דא אין מין, אבער איך האב געברענגט די בעסטע, איך האב געברענגט פשתן, דאס ארבעט נישט, און ס'איז זייער געשמאק, פארוואס דאס איז, און יעמאלט ווייזט עס ארויס אז דער אייבישטער איז באלעבאס אויף אלע סארטן זאכן ביז די נידעריגסטע זאך וואס איז דא, נאר די חיוב איז צו געבן דעם אויבערשטן מן היפה המשובח ביותר, לשון רמב ם נאכאמאל, מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין, דער רבי האט עס אריינגעלייגט אין מירכאות נאכאמאל, פון יעדן מין וואס דער איד וויל געבן, וואס דערמיט באווייזט ער, וואס ווייזט ארויס יעמאלט? אז יעדער זאך פון אלץ וואס ער האט געהערט איים סארי, אז יעדער זאך, אז יעדער זאך פון אלס וואס ער האט, געהערט צום אויבערשטן, אפילו די נידעריגסטע זאכן באלאנגט אויכעט צום אויבערשטן. ווי געזאגט פריער דאס איז געווען פשוטו של מקרא, דערנאך האט דער רבי פארענטפערט דרך אגב די סדר פון די פסוקים, אז קין האט געברענגט, הבל האט געברענגט, און הבל'ס האט ער אנגענומען און קין נישט, פאסט נישט דער סדר, נאכדעם האט דער רבי פארענטפערט דאס מיט דעם רשי מיט די צוויי עניינים, וואס רשי ברענגט אראפ אז ס'איז געווען א ענין פון מן הגרוע, אבער מן הגרוע האט ער געברענגט, פשתן, און דער צווייטער פירוש וואס ווערט וואס איז געדרוקט וואס איז געדרוקט אין וואס איז נישט געדרוקט אין אלע אין אלע דפוסים אז ער האט געברענגט וואס ס'איז געקומען אין האנט אריין פארוואס מוז ער האבן ביידע פירושים זייער געשמאק נאכדעם דער רבי האט מסביר געווען דעם ענין פון הלכה ווי מען זעט עס אין רמב ם דעם ענין וואס מען דארף ברענגען די חילוק פון קין ביז הבל און אזוי בלייבט דער אזוי פסק'נט דער רמב ם יעצט אין אין אות ט וועט דער רבי ברענגען ווי געזאגט פריער איז אויכעט דא די פנימיות עניינים די כוונה, כוונה, וואס איז געווען די כוונה פון קין'ען, מורא'דיג ווי דער רבי ברענגט ארויס וואס די כוונה פון קין'ען איז געווען, און וואו ער האט געמאכט זיין טעות אין על פי, על פי חסידות, על פי פנימיות עניינים, ווי דער רבי וועט עס ארויסברענגען. על פי הנל, אות ט', וועט מען אויך פארשטיין דעם טעם הפנימי פארוואס קין האט נישט אויסגעקליבן זיין מנחה פון דעם מובחר שבאותו המין, נאר בלויז א מין המובחר, פשתן, יעצט וועט מען פארשטיין אויכעט פארוואס האט קיין געטון אזוי דער אלטער רבי איז מבאר אין לקוטי תורה אין פרשת אחרי איז דער אלטער רבי מבאר אחרי וואו ס'רעדט זיך דארטן וועגן די אהרן הכהן אריינגיין אין קודש הקדשים מיט אריינגיין דארטן אז קרבן קין איז געווען פון זרע פשתן איז בדוגמה צו די בגדי בד פשתים לבן פון כהן גדול ביום הכיפורים דער אלטער רבי פארגלייכט עס וועלכע זיינען מרמז, וואס זענען זיי מרמז? די בגדי בד זענען מרמז אויף עולם האחדות. זייער אינטערעסאנט דער רבי לייגט צו אין הערה דרײַ און פֿערציק, להעיר, א געשמאקע הערה, לגבי נהר פישון נאמר, שטייט נישט שם הראשון, שטייט שם האחד, און רשי זאגט אין פ אין פס אין פרק א' אין פסוק ה זאגט רשי ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד לכאורה האט ער געדארפט שטיין יום ראשון אויב שטייט ויהי ערב ויהי בוקר יום שני און שלישי האט געדארפט שטיין ראשון פארוואס שטייט אחד זאגט רשי דארט למה כתב אחד יחיד בעולמו דא אויכעט אינטערעסאנט אז ס'שטייט נישט שם הראשון פישון נאר ס'שטייט שם האחד פישון דער ענין פון פשתן איז א געוואלדיגע הויכע דרגה, ווען מען זעט אז דער כהן גדול גייט אריין מיט דעם ענין פון בד גייט ער אריין, וואס ווייזט עס זאגט דער אלטער רבי, ס'איז מרמז אויף עולם האחדות, און דער ענין האחדות פון בד וואס זיין צניעות איז אויכעט געוואלדיג, מען זעט עס אויכעט אינעם וועג ווי בד וואקסט, ווי ס'וואקסט דער כתונת בד, ווי ס'וואקסט די פשתן, וואס זיין צמיחה איז אין אן אופן פון קנה יחידי מכל גרעין, די גמרא זאגט, רשי ברענגט אראפ אין זבחים, אז פון יעדן גרעין וואס מען לייגט אריין, אז מען לייגט אריין א גרעין פון אן אנדער זאך וואקסט ארויס אמאל א גאנצער בוים, עס וואקסט ארויס אסאך חיטים, בשעת מען לייגט אריין בשעת ווי פשתן וואקסט ווי יעדער איינער קען זען וואקסט עס פון קנה יחידי, קומט ארויס מכל גרעין, עס קומט נישט ארויס מער ווי איין יחידי, ווייטער דער ענין פון יחידי, זעט מען אז אין פשתן ווערט מרומז דער ענין פון אחדות. אין אן אופן פון קנה יחידי מכל גרעין, איז נישט דער ענין פון אחדות מן הפירוד, מען קומט נישט דא ווייזן דעם ענין פון אחדות פון פירוד, אז ס'איז דא א פירוד, און צו דערצו איז דא דער ענין וואס מאכט אחדות פון פירוד, אויף צוויי זאכן קען מען מאכן א ענין פון אחדות, ניין, על דרך ווי די ד' מינים שבלולב, ביי די ד' מינים שבלולב זעט מען ס'אנדערש, וואס זייער ענין האחדות איז נאר וואס גדלים באחווה וכיוצא בזה, אויף די ערבות שטייט אז גדלים באחווה,

בעצם, אינגאנצן אנדער סארט גדר, ס'איז א איינציגע זאך, ס'איז נישט וואס זיי וואקסן, פון יעדן גרעין קומט ארויס נאר איין קנה פון, פון דעם גרעין קומט ארויס נאר איין קנה פון פשתן, ווייזט עס נישט אויף א איחוד פון זאכן וואס איז פירוד, ס'ווייזט אויף אחדות בעצם. און וויבאלד אז קין האט געוואלט ממשיך זיין. וויבאלד אז קין האט געוואלט ממשיך זיין, און דער רבי לייגט צו אין די הערה און גיבט ארויס אביסל מער ליכטיגקייט אין דעם ענין פון קין, לכאורה האט ער דאך געטאן א עבירה, דערנאך איז ער דאך אראפגעפאלן אזוי נידעריג, און אלע ווייסן וואס ער האט געטאן נאכדעם צו זיין ברודער הבל, זאגט דער רבי אבער אינטערעסאנט אין הערה זעקס און פֿערציק להעיר אשר קין הוא הראשון שהביא ועשה תשובה, און והקדוש ברוך הוא עשאו אות לבעלי תשובה, און דער מדרש ברענגט אראפ, דער תרגום יונס און בני זיעל ברענגט, דאס איז מדרש, תרגום יונתן בן עוזיאל ברענגט אראפ, וחקק בו, ממש דער לשון פון דעם תרגום יונתן בן עוזיאל, דער אייבישטער האט האט אויסגעקריצט אין אים, אתא, א אות מן שמא רבא ויקירא, דער אייבישטער האט אריינגעלייגט האט אויסגעקריצט אין זיין שטערן א אות פון זיין טייערן און הייליגן נאמען, און אויף אים שטייט גאר, עס שטייט פריערט אין חומש, נאמר קניתי איש את ה'. און דער רבי לייגט צו ועיין בכתבי אריזל מדריגת קין ואין כאן מקומו, ארויסברענגען די געוואלדיגקייט ווער איז געווען קין און ווי אזוי איז ער דורכגעפאלן וואס האט פאסירט צו אים וויבאלד אז קין האט געוואלט ממשיך זיין בחינת יחיד שלמעלה מהתחלקות הפרטים, ער האט געברענגט פשתן ווייל ער האט געוואלט אראפברענגען דעם ענין פון ווייזן דעם ענין פון יחיד, ווי געזאגט פריער יחיד אין א אופן וואס איז עצם יחיד, ווי די פשתן וואקסט, און נישט ווי די ערבות וואקסן אז זענען טאקע באחווה אבער זענען צוזאמען, זיי וואקסן יעדער איינער עקסטער, איך מאך פון זיי אחווה, ניין, ס'איז גאר יחיד אינגאנצן. איז אים דערפאר נישט געווען נוגע צו ברענגען דעם מובחר שבאותו המין, געוואלדיג, ער האט נישט געברענגט דעם מובחר שבאותו המין, ער האט נאר געברענגט דעם בעסטן מין, וואס דאס ברענגט ארויס אז עס איז דא התחלקות, ווען ער וואלט געברענגט לאמיר זאגן פון וואס ס'זאל נישט זיין, וואס ס'וואקסט נישט, ער האט געברענגט עפעס אנדערש, אדער ער וואלט געברענגט ער וואלט געברענגט עפל ער וואלט געברענגט וואס זאל נישט זיין בארעלעך עפעלעך עני עני פון די זאכן וואס ער וואלט געברענגט וואלט ער געברענגט פון זיי די בעסטע, דארטן קומט נישט ארויס דער ענין פון יחיד וואס איז יחיד בעצם ווי דער לשון איז געווען פריערט נאר אן ענין פון יחידי בעצם, דארטן נישטא דער ענין פון יחידי בעצם, פארוואס? האסט א ראיה? ווייל ס'איז דאך דא התחלקות, ס'איז דא מובחר און ס'איז דא סתם און ס'איז דא גרוע, מה שאין כן ער האט געוואלט ברענגען דווקא פון דעם בעסטן מין וואס איז דא, וויבאלד אז דער אויבישטער איז דער בעל הבית אויף יעדן מין שבעולם, ווי געלערנט אין סעיף ח', ברענגט ער, וואס ברענגט ער? ער ברענגט מובחר, ער ברענגט די בעסטע וואס איז דא. אבער אף על פי כן, לכאורה קומט דאך אויס דא אז קין האט געהאט אינזינען מורא'דיגע דרגות און הויכע דרגות וואס ער האט געטון, אף על פי כן איז דאס נישט געווען כפי הכוונה, פארוואס? ווייל די שלימות,

ווייל אויב דו גייסט אין דרגה פון יחיד איז מיינט עס אז ס'איז מחייב זיך צו אויסצוטון אינגאנצן פון עניני העולם, ס'איז נאר דא א אייבישטער און ס'איז גארנישטא, וואס דאן קומט אויס אז ווען מ'לאזט זיך אראפ אין וועלט רייסט מען זיך אפ פון אחדותו יתברך, אדער דו ביסט צוגעבונדן צום אייבערשטן א גאנצע צייט, און די מינוט וואס דו לאזט אפ ביסטו אפגעריסן פונעם אויבערשטן. נאר דא דארף זיין דער ענין פון אחד, דער רבי זאגט דער באוואוסטער הפרש פון אחד מיט יחיד, לכאורה ווען מען זאגט אין דאווענען, ווען ס'שטייט אין תורה דער פסוק שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, וואלט דאך געווען אסאך וויכטיגער לכאורה ווען מען זאגט שמע ישראל ה' אלקינו ה' יחיד, דער אייבישטער איז איינציג, אז ס'שטייט אחד, חס ושלום קען זיין שני, פארוואס שטייט השם אלקינו השם אחד? דא ברענגט ארויס דער רבי וואס דא איז די שלימות המכוון, שלימות המכוון איז דווקא ווען ס'איז דא ח', ז' רקיעים און ערד, און ס'איז דא א ד' ארבע רוחות השמים, פון דעסט וועגן מיט די גאנצע וועלט מיט אלס זאג איך אז ס'איז דא דער א' אלופו של עולם, דאס איז דער מכוון וואס דער אייבישטער וויל, און נישט דער הרגש וואס זאל זיין א ענין פון יחיד, און דא איז געווען דער טעות פון. קין'ען, נאר דער ענין פון אחד וואס איז מחייב, וואס איז מחייב דער אחד? מחייב אוועקצוגעבן צום אויבערשטן דעם יפה המשובח ביותר שבאותו המין שיביא ממנו כנל בארוכה, ס'ווייזט דיר אז ס'איז דא א וועלט, אבער אלץ באלאנגט צום אייבערשטן להשם הארץ ומלואה, ס'איז טאקע דא א וועלט, אבער אין וועלט דארף זען אלעס זאל זיין פאר דעם אייבערשטן. זייער געשמאק ארויסגעברענגט אין פנימיות עניינים וואס איז געווען דארט דער פראבלעם פון קין'ען, ווי דער רבי וועט זאגן ווייטער אין די מען גייט לערנען אין אות יוד א הוראה נפלאה אין חיי יום יום אויף צו מקפיד זיין אין א הידור מצוה וואס איז געווען די ווי וואס האט פאסירט צו קין'ען ווי ער איז אראפגעפאלן אזוי נידעריג וואס לכאו' לכאורה האט ער דאך געמיינט לכאורה האט ער געמיינט גוט אות יוד דאס איז אויך די הוראה בעבודת כל אחד ואחד. אויף וויפיל מען דארף זיין געהיט און געווארנט אין דעם ענין פון הידור מצוה. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה נײַן און פֿערציק ראה ספרי סוף פרשת קורח, שאם הפרשתם אותו שלא מן המובחר אתם בנשיאות עוון. און דער רבי איז מדגיש דערנאך אויכעט ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין גמרא אין יבמות, שטייט דארטן אז א תורם מן היפה על היפה איז אויכעט נאך נישט גוט, אפילו מ'איז תורם, מ'טאר נישט זיין קיין תורם מן הרעה על היפה, יא? אזוי שטייט, תורם מן הרעה על היפה איז איז נישט ריכטיג, ער נעמט תרומה און ער נעמט אראפ פון די שלעכטע און ער נעמט תרומה פון, די תרומה העט זיין פון די שלעכטע אבער ער איז תורם אז די גוטע זאל מען קענען עסן, ווי די גמרא זאגט אין יבמות, זאגט דער רבי אז נישט נישט נאר דארטן איז די בעיה, אפילו תורם מן היפה על היפה צריך לתרום מן המובחר שביפה. זאגט דער רבי איז געווארן וויפיל מען דארף זיין געהיט און געווארנט אין דעם ענין פון הידור מצוה. מה דאך קין וואס האט געהאלטן ביים הרגש פון בחינת יחיד פשטן, יא, ער האט געהאלטן יחיד, ער האט געוואלט מאכן דעם ענין פון יחיד, עס גייט ארויס איין קנה פון יעדן פון יעדן גרעין,

אז אנשטאט דעם וואס מנחת הבל האט אים געדארפט ברענגען צו קנאת סופרים תרבה חכמה, ווי די גמרא זאגט אין בבא בתרא, וואס האט ער געדארפט זען? אז ער האט געזען אז הבל'ס מנחה האט דער אייבישטער אנגענומען, האט ער גלייך געדארפט מאכן קנאת סופרים תרבה חכמה, גיי ברענג א אנדער קרבן, אוי, איך האב געמאכט א טעות, נישט דאס איז דער אייבישטער'ס כוונה. מרבה זיין אין זיין מנחה, ביז עס זאל אין איר זיין ביידע מעלות, סיי און סיי דער מובחר שבמין זה, און סיי דער סיי דער מובחר שבמינים וואס דאס איז פשתן און אין די פשתן האט ער געדארפט ברענגען יעמאלט לייפן און ברענגען די בעסטע וואס האט אים פאסירט אז ער האט עס נישט געטון און האט זיך נישט געלערנט פון הבל איז ער רחמנא ליצלן אראפגעפאלן אין א קנאה אבער נישט קיין קנאת סופרים אראפגעפאלן אין א קנאה ביז ויקם קין אל הבל וגומר וואס יעדער איינער ווייסט וואס האט פאסירט על אחת כמה וכמה איז מה דאך קין וואס ער האט געהאלטן ביי דעם דרגה פון דעם הרגש איז אויך אראפגעפאלן ביז אין אזא סארט אופן אז ויקם קין אל הבל, על אחת כמה וכמה ביי יעדערן פון אונז אז מען דארף כסדר קלעטערן העכער און העכער אין עבודת השם, א איד דארף אלעמאל קלעטערן, קריכן, העכער און העכער, ווי איינער וואס קלעטערט ארויף אויף א בארג עס ברענגט זיך אין חסידות דאכט זיך פריערדיגן רבין האב איך עס געזען אז דער לעבן דארף וויסן אז מען איז אלעמאל אויף א בארג, אויף א בארג איז נישטא אזא זאך אז איך גיי און איך שטעל זיך אפ, אויף א בארג דארף מען האלטן אין איין גיין, מען שטעלט זיך אפ קען מען נישט בלייבן שטיין אויפן ארט מען פאלט צוריק, וויבאלד אז עס רעדט זיך א שווערער בארג קען מען נישט. דער רבי זאגט דא קלאר, ווי איינער וואס קלעטערט ארויף א בארג, וואס אויב ער זאל זיך אפשטעלן לרגע קטן, קען ער רחמנא ליצלן אראפפאלן, מען דארף האלטן אין איין גיין העכער און העכער, דאס איז ביי אונז ביי יעדערן פון אונז, איז מוסיף זיין כסדר אין הידור מצוה, אז יעדער ענין שבקדושה זאל זיין מן הנאה והטוב, ביז נישט נאר מן הנאה והטוב, מן היפה המשובח ביותר. און ווען א איד גיט אוועק זיין בעסטע צום אויבערשטן, צאלט אים אפ דער אויבערשטער מיט כל טוב גשמי ורוחני מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, ווי דאס דער רבי האט עס געזאגט אין די שיחות פון שבת פרשת בראשית תשל"ה, און יום שמחת תורה ווען ס'איז דא א פארברענגען אין תש"ל.